דערציילט די גמרא א מעשה, ההיא דאתיא לקמיה דרב יוסף, א פרוי איז געקומען פאר רב יוסף'ן, אמרה לו, זי האט אים געזאגט, רבי, אני שהיתי אחר בעלי עשר שנים, איך האב זיך געזוימט צען יאר נאך מיין מאן, וילדתי, איך האב געבוירן. אמר לה, האט ער געזאגט צו איר, בתי, מיין טאכטער, אל תוציאי לעז על דברי חכמים, זיי נישט מוצא לעז, דו האסט זיך טאקע געזוימט, אפשר האסטו געטראכט אין דער צייט חתונה צו האבן, און אויב דעתה לינשא איז אנדערש די זאך. אמרה ליה האט זי געזאגט צו אים, לנכרי נבעלתי, טייטשט דער ריטב"א, נישט זי האט געזאגט לנכרי נבעלתי, נאר זי האט געהאט תאווה, זי האט געטראכט וועגן א גוי, און דא האט ער געזאגט, אויב אזוי איז דאך שוין גוט, פארוואס דו האסט געבוירן רשע? אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, וכולם, די אלע וואס ס'ווערן דארט דערמאנט ווייטער אין די משנה, דף מ"א, ווערט דארט אויסגערעכנט אזעלכע וואס ס'טארן נישט גלייך חתונה האבן, זיי דארפן ווארטן, איז צריכות להמתין שלושה חדשים, דארפן זיי ווארטן דריי חדשים, מיט דעם וואס. אז די פרוי נאך א ביה ווארט זי דריי חדשים וועל איך קענען וויסן אז זי וועט געבוירן די קינד צו דאס איז פון דעם ערשטן מאן צו פון דעם צווייטן, אויב זי וועט געבוירן אין זיבן חדשים ארום איז א סימן אז ס'איז פון צווייטן, ווי וועט אבער זיין אז זי וועט ווארטן. ווינציגער ווי דריי חדשים, זי וועט ווארטן נאר צוויי חדשים, אפשר וועט זי געבוירן אין צוויי חדשים ארום, און אין זיבן חדשים ארום וועט דאך זיין א ספק צי ס'איז בן ט' לראשון צו בן שבעה לשני. חוץ א אויסנאם איז מגיורת, א פרוי וואס האט זיך מגייר געווען ומשוחררת, א שפחה וואס איז געווארן באפרייט קטנה אז זי איז געוועזן א קטנה דארף זי נישט ווארטן ווייל א קטנה ווערט דאך נישט מתעברת ממילא איז דאך נישטא דער ענין מען זאל מבחין זיין בין זרע של ראשון לזרע של שני ווייזט דאך אויס פון דעם וואס ער זאגט נאר נאר ווער ווארט נישט גיורת ומשוחררת קטנה, ווייזט אויס פון דעם אבל קטנה בת ישראל, אבער א קטנה א בת ישראל וואס איז געווארן גע'גט צו דער מאן איז געשטארבן די אלע פאלן פון דארטן צריכה להמתין שלושה חדשים, דארף יא ווארטן דריי חדשים, כאטש זי איז דאך נישט קיין בת בנים און ס'איז נישט שייך די חשש פון הבחנה צווישן די קינדער פון ערשטן לזרעו של שני, האבן די רבנן גוזר געווען משום גדולה. ובמאי, ווי אזוי גייט זי ארויס פון דעם מאן? אי במיאון, אויב עס רעדט זיך אז די קידושין איר איז נאר געווען קידושין דרבנן, וואס דעמאלט איז דער דין זי דארף נישט קיין גט פון דעם וואס זי זאגט זי וויל נישט מיט דעם מאן גייט ארויס. והאמר שמואל דלא בעיא, ווען זי גייט ארויס מיט מיאון זאגט שמואל אז זי דארף נישט ווארטן ווייל קיין חשש איז דאך נישט פארהאנען, זי איז דאך נישט קיין בת בנים, נאר וואס דען איך זאל גוזר זיין צוליב גדולה, א גדולה קען דאך נישט ממאן זיין. ואי בגט, אויב דער מאן האט איר געגעט, האמרה שמואל חדא זימנא, האט דאך שוין שמואל איינמאל געזאגט אז ווען א קטנה ווערט געגעט דארף זי ווארטן, כאטש זי איז נישט קיין בת בנים, נאר כ'בין גוזר קטנה אטו גדולה. דאמר שמואל, שמואל האט געזאגט, מיאנה בו, אויב די קטנה גייט ארויס דורך מיאון, אינה צריכה להמתין שלושה חדשים, דארף זי נישט ווארטן קיין דריי חדשים. נתן לה גט האט ער געגעבן א גט צריכה להמתין שלושה חדשים איז דאך ממה נפשך ביי מיאון קאן זיך עס נישט רעדן ווייל אינה צריכה להמתין און ביי גט איז אויך שווער שמואל האט שוין געזאגט דעם דין אלא זאגט די גמרא בזנות דא רעדט זיך בזנות קטנה זאגן מיר אז נאך דעמאלט דארף זי ווארטן איי זי איז דאך נישט קיין בת בנים. וגזרו רבנן קטנה משום גדולה, די רבנן האבן גוזר געווען קטנה צוליב א גדולה, אבער ביי גיורת קטנה זאל איך אויך גוזר זיין, נאר דארטן איז א זאך וואס איז ניט שכיח, און א זאך וואס איז ניט שכיח האבן די רבנן נישט געמאכט קיין גזירות. פרעגט די גמרא, ומי גזרינן קטנה משום גדולה, זענען מיר דען מאכן גזירות א קטנה צוליב א גדולה? והתנן מיר האבן געלערנט אין דער משנה, אין דער משנה ווערט דערמאנט צוויי האבן מקדש געווען צוויי פרויען, און בשעת כניסתן לחופה זענען זיי געווארן אויסגעביטן, ווערט דערמאנט די משנה ומפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן, שטייט ווייטער אין דער משנה אם היו קטנות שאינן ראויות לילד, אויב זענען געווען קטנות מחזירין אותן מיד, זע איך דאך אז כ'בין נישט גוזר קטנות אטו גדולות, גדולות איז טאקע דא דער דין פון הפרשה, און א קטנה ווייל זי איז נישט קיין בת בנים דארף מען נישט מפריש זיין אז כ'בין נישט גוזר. אמר רב גידל אמר רב, האט רב גידל געזאגט פאר רב'ס וועגן, הוראת שעה היתה, דארטן איז געוועזן א סיבה הוראת שעה וואס מען האט געזאגט אז מחזירין אותן מיד. פרעגט די גמרא, מכלל ווייזט אויס דהואי אז אזוין מעשה האט פאסירט, ס'איז דאך נישט געווען קיין אזוין מעשה, שטייט דאך נישט אין די משנה מעשה בשניים שקידשו שתי נשים. נאר עס שטייט א דין, שניים שקידשו איז שטענדיג דער דין, אז אויב זיי זענען קטנות און מחזירין אותן מיד, און איך בין נישט גוזר קטנות אטו גדולות, קען איך דאך נישט, עס שטייט דאך א דין אויף אלעמאל, אלא זאגט די גמרא, כהוראת שעה היתה, ס'האט דעם זעלבן דין ווי מען זאגט הוראת שעה, פארוואס וחילוף לא שכיח דארט בין איך נישט גוזר, ווייל חילוף מען זאל אויסבייטן בשעת כניסתן לחופה איז א זאך וואס איז נישט שכיח, איז דעמאלט לא גזרו רבנן, און ווי מיר האבן געלערנט ביז יעצט קומט אויס האלט שמואל. אז א קטנה בת ישראל, סיי זי געווארן גע'גט בין בזנות, דארף זי אויכעט ווארטן שלושה חדשים, ווייל איך בין גוזר קטנה אטו גדולה. א אויסנאם איז פארהאנען גיורת קטנה דארף נישט ווארטן א משוחררת, ווייל דאס איז א זאך ס'איז נישט שכיח. לישנא אחרינא אמרי לה איז אנדערע לשון זאגט אנדערש, אמר שמואל שמואל האט געזאגט כולן צריכין להמתין ג' חדשים די אלע וואס זיי דארפן ווארטן ווארטן זיי דריי חדשים חוץ א אויסנאם מגיורת ומשוחררת גדולה קומט אויס אז דער דין אז ער גייט זאגן א חוץ אויף גדולה איז דאך דער דין וואס ער זאגט כולן צריכין להמתין גייט עס אויך ארויף אויף גדולות פרעגט די גמרא, אבל קטנה בת ישראל אינה צריכה להמתין ג' חדשים, א קטנה בת ישראל דארף נישט ווארטן דריי חדשים, ווייל אז זאגט מען חוץ אויף די גדולה ווייזט דאך אויס אז די צריכה להמתין רעדט מען אויך פון גדולות, איז וויל איך דאך פרעגן במאי וויאזוי געט זי ארויס פון דעם מאן אי במיאון? איז דאך האמרה שמואל חדא זימנא, שמואל האט שוין איינמאל געזאגט אז יצאה במיאון דארף זי נישט ווארטן קיין דריי חדשים, אי בגט קען איך דאך נישט זאגן שמואל זאל זאגן א קטנה זי גייט ארויס מיט א גט דארף זי נישט ווארטן ווייל דהא קאמר שמואל דבעיא ביי א גט לערנט שמואל אז זי דארף יא ווארטן. דאמר שמואל, שמואל האט געזאגט, מיאנה בו, אז זי האט ממאן געווען די קטנה, אינה צריכה להמתן שלושה חדשים, נתן לה גט, האט ער געגעבן א גט, צריכה להמתן ג' חדשים, דארף זי יא ווארטן דריי חדשים. אלא זאגט די גמרא, דער דין וואס איך בין מדייק פון שמואל, א קטנה דארף נישט ווארטן, רעדט זיך בזנות, וזנות בקטנה לא שכיח, זנות פאר א קטנה איז ניט שכיח, דעריבער דארף זי נישט ווארטן, טאקע דורך נתן לה גט איז א זאך וואס איז שכיח, בין איך גוזר קטנה, כאטש דארט פאסט זיך נישט צו זאגן להבחין בין זרע של ראשון לזרע של שני, ווייל זי איז נישט קיין בת בנים, בין איך דאך גוזר קטנה אטו גדולה, אבער זנות לא שכיח בין איך נישט גוזר. פרעגט יעצט די גמרא, לויטן צווייטן לשון האט דאך שמואל געזאגט אז גיורת ומשוחררת גדולה דארף נישט ווארטן, פרעגט די גמרא, גיורת ומשוחררת דשכיח בהו זנות, ביי זיי איז דאך יא שכיח זנות, ליגזור, דא דארף איך דאך גיכער מאכן א גזירה, די אלע גזירות וואס מיר לערנען פריער איך דארף פונאנדערטיילן איז סיי מן הראשון סיי מן השני, איז דאך אסאך ערטער אז די מאן האט געגעט א פרוי אז זי ווארט צוויי חדשים ביז זי האט חתונה, וואס זשע וועט זיין? די קינד טוט דאך ממה נפשך כשר, נאר איך ווייס נישט צו ס'איז זרע של ראשון צו זרע של שני, ביי גיורת און א משוחררת דאס דארף איך דאך א גרעסערע הבחנה, איך דארף וויסן וועלכע קינדער זענען געווארן. איז געווארן נתעבר בקדושה, וועלכע איז שלא בקדושה, פארוואס זאגט מען גאר דארטן אז מען דארף נישט ווארטן? ענטפערט די גמרא, הוא דאמר כרבי יוסי, שמואל לערנט ווי רבי יוסי, וואס ער זאגט אז א פרוי ווען זי איז מזנה טוט זי זיך מיטלען אז זאל נישט פארשוואנגערן, ווי זעט מען רבי יוסי, דתניא מיר האבן געלערנט, הגיורת, איינער איז זיך מגייר, והשבויה, איינער וואס איז געווען געפאנגען והשפחה און א שפחה שנפדו, ס'איז געווארן אויסגעלעזט, ושנתגיירו האבן זיך מגייר געווען, ושנשתחררו זענען געווארן באפרייט, און זיי ווילן יעצט חתונה האבן, צריכות להמתין שלשה חדשים דברי רבי יהודה, דארפן זיי ווארטן דריי חדשים, ווייל אפשר איז זי מעוברת, כ'וויל נישט מ'זאל תולה זיין אין צווייטן מאן. רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד, רבי יוסי זאגט אין די ערטער איז ער מתיר זיי מעגן גלייך חתונה האבן. אמר רבה האט רבה געזאגט מאי טעמא דרבי יוסי, וואס איז די סברא פון רבי יוסי, קסבר ער לערנט אישה מזנה, משמשת במוך טוט זי לייגן ווייכע זאכן ס'זאל איינזאפן די זרע כדי שלא תתעבר. אמר ליה אביי האט אים אביי געפרעגט ווי קאנסטו זאגן דעם טעם, בשלמא גיורת איז גוט, כיוון דדעתה לאיגיורי זי וויל זיך מגייר זיין מנטרא נפשה האט זי מיט זיך מוך אז זי וועט מזנה זיין זי זאל נישט ווערן נתעבר כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה ובין זרע שנזרע שלא בקדושה, די זעלבע זאך שבויה ושפחה נמי, דשמעי ממרייהו זיי הערן פון זייער באלבאס, מען וויל זיי באפרייען ומנטרי נפשייהו, אלא ביי יוצא בשן ועין, היכי משכחת לה, אז זי גייט ארויס בשן ועין האט זי דאך נישט געוואוסט זי וועט ווערן באפרייט, האט זי דאך נישט ביי זיך קיין מוך דארט דארף זי דאך נישט וויסן פונאנדערטיילן וכי תימא וועסט וועלן זאגן כל דממילא מודה רבי יוסי, אזא זאך איז טאקע רבי יוסי מודה אז מען דארף ווארטן

זע איך דאך אפילו דארט ממילא, האלט אויך רבי יוסי, מען דארף נישט ווארטן, שטעלט זיך די שאלה פארוואס דארף מען נישט ווארטן? אלא אמר אביי האט אביי געזאגט א צווייטע סברא, אישה מזנה וויל זי נישט ווערן נתעבר מתהפכת, שלא תתעבר איז די זעלבע זאך א שן ועין איז ווייל איז אויך אויב זי מזנה ווייל דער איבערדרייט די מתהפך זיין איז דאך א לייכטע זאך און עס איז נישטא קיין טרחה טוט זי זיך שטענדיג מתהפך זיין דעריבער איז נעם איך אן אז זי איז נישט מעוברת ואידך און די סברא פון רבי יהודה איז חיישינן כ'האב מורא שמא לא נתהפכה יפה יפה. איז וואס האט מען פריער געזאגט אז דער טעם פון שמואל'ן וואס ער זאגט גיורת ומשוחררת גדולה דארף נישט ווארטן ווייל אישה מזנה מתהפכת און דאך האלט שמואל אז ביי גדולה בת ישראל בזנות דארף יא ווארטן פארוואס נוצט ער נישט דארטן די סברה פון מתהפכת איך זעה דאך אז שמואל האלט די סברה ביי גיורת ומשוחררת נאר דא איז א צווייטע טעם דארט אין אמת מצד הדין דארף איך נישט מורא האבן ווייל מתהפכת, נאר מ'איז גוזר זנות פאר א גדולה צוליב נישואין. רשי. ברוך השם, מסכת יבמות, דף ל ה עמוד א', די לעצטע אכט שורות פון עמוד. אין דער משנה האט מען געלערנט ואם היו כהנות נפסלו מן התרומה, אז אויב צוויי מענטשן האבן מקדש געווען צוויי פרויען און בשעת כניסתן לחופה האט זיך זי געווארן אויסגעביטן, קומט דאך אויס אז יעדער איינער האט געוואוינט מיט א אשת איש. זאגן מיר אז זענען געווען כהנות נפ נפסלו ווערן זיי גע'פסל'ט מן התרומה. פרעגט די גמרא, כהנות אין, אויב זיי זענען געווען בנות כהנים דעמאלט ווערן זיי גע'פסל'ט, ישראליות לא, אזוי שטייט דאך ס'לשון אין דער משנה כהנות. נאר ישראלית ווערט נישט געפסלט אפילו א ישראלית אויב זי איז א אשת כהן איז אפילו די זנות איז געווען באונס ווערט עס דאך אויך גע'אסר'ט אויף די מאן. ענטפערט די גמרא אימא זאג אזוי אם היו נשי כהנים אויב די מענער זענען געווען כהנים ווערן זיי געפסלט ס'איז נישט קיין חילוק צי וואס עס איז די פרוי, צי די פרוי איז א כהנת, צי די פרוי איז א ישראלית, דער עיקר איז אז זענען געווען נשי כהנים, איז כאטש די זנות איז דאך געווען באונס, ווערן זיי גע'פסל'ט. פרעגט די גמרא, נשי כהנים אין נשי ישראלים לא, אז נשי כהנים ווערן גע'פסל'ט פון כהונה, און נשי ישראלים, אויב זענען זייערע מענער געווען ישראלים, ווערן זיי נישט גע'פסל'ט לכהונה, ווערן זיי דאך אויך גע'פסל'ט לכהונה, דו זאגסט אז זענען געווען פרויען פון כהנים ווערן זיי גע'פסל'ט, אז זענען געווען פרויען פון ישראלים איז אויב ס'איז געווען זנות באונס טאקע אויף דעם מאן וועלכער איז א ישראל ווערן זיי נישט גע'אסר'ט אבער אויב דער מאן שטארבט האבן זיי דעם דין ווי א זונה און זיי טארן שפעטער נישט חתונה האבן צו קיין כהן אזוי אלמנה מעג חתונה האבן צו א כהן אבער דא כאטש צום מאן איז זי מותר צו א כהן איז זי אסור. ווי דאך אמר רב עמרם, רב עמרם האט געזאגט, הא מילתא די זאך אמר לן רב ששת, האט צו אונז געזאגט רב ששת, ואנהרינהו, ער האט אונז געמאכט ליכטיג לעיינין צו די אויגן, ממתניתין, ער האט געמאכט קלאר די זאך פון די משנה. וועלכע זאך? אז א אשת ישראל שנאנסה. איז דאך דער דין זי איז מותר צו דער מאן וואס ער איז א ישראל, דאך איז דער דין אז אויב דער מאן שטארבט טאר זי נישט חתונה האבן צום כהן, ער שטייט דארט אזוי אשת ישראל שנאנסה, אשת ישראל וואס איז געווארן נאנס, אף על פי שמותרת לבעלה, כאטש זי איז מותר צום מאן, ווייל ביי ישראל שטייט ווען איז זי אסור והיא לא נתפשה מ'האט איר נישט געצווינגען, אבער אויב ס'איז געווען באונס ווערט זי נישט גע'אסר'ט, איז דאך איז דער דין פסולה לכהונה, ווערט זי פסול צו כהונה, אז אויב דער מאן וועט שטארבן טאר זי נישט חתונה האבן צו קיין כהן, נאר האט רבא געזאגט הכי קאמר, אזוי אויך ער, אם היו כהנות נשואות לישראל, מיינט מען זאגן אזוי.

אזוי איז דאך ווערן זיי גע'פסל'ט פון די תרומה פון זייערע עלטערן, אזוי איז דאך א דין א בת כהן וואס האט חתונה געהאט צו ישראל טאר זי נישט עסן קיין תרומה, ווי איז אבער אז דער מאן גט'ט איר, דער מאן שטארבט, אז דער מאן שטארבט און ס'איז נישט דא קיין קינדער קען זי צוריק עסן תרומה, דערציילט ער מיר דא אזיין חידוש אם היו כהנות אז די פרויען זענען געווען א בת כהן נשואות לישראל אפילו זיי האבן חתונה געהאט צו ישראל, אויב זיי האבן חתונה געהאט צו א כהן ווערט זי דאך גע'פסל'ט אויף די מאן אויכעט, נאר אפילו אין אזיין פאל וואס זיי האבן גאר געהאט חתונה געהאט צו ישראל, וואס דעמאלט אויף די מאן איז נישט גע'פסל'ט, דאך אז די מאן שטארבט טארן זיי נישט עסן די תרומה פון זייערע עלטערן. הדרן עלך ארבעה אחין, הדרן עלך ארבעה אחין, רש י. זאגט די משנה, החולץ ליבמתו, איינער האט געגעבן חליצה די יבמה, דער ברודער איז געשטארבן אן קינדער, האט ער געגעבן חליצה די יבמה, ונמצאת מעוברת, נאכער האט זיך ארויסגעוויזן אז זי איז מעוברת וילדה, און זי האט געבוירן. איז דער דין אזוי, בזמן שהולד של קיימא, אז די קינד איז נישט קיין נפל, ס'א ולד של קיימא, דעמאלט האט זי דאך נישט געווען זקוק ליבום, איז דאך די חליצה נישט קיין חליצה, אזוי איז שטענדיג א דין אז אויב מ'גיט דער פרוי חליצה, האט עס, ווערט דער מענטש גע'אסר'ט. אין אירע קרובים, ער טאר נישט נעמען איר מאמע, ער טאר נישט נעמען איר שוועסטער, ס'האט דעם זעלבן דין, ס'איז א דין דרבנן, די משנה רעכנט ווייטער אויס דיע אלע קרובים וואס זי ווערט גע'אסר'ט נאך די חליצה, איז ווער איז דאס אלץ גערעדט געווארן? דאס איז נאר גערעדט געווארן אויב די חליצה איז א חליצה, די משנה איז ווייטער דף מ עמוד א' די לעצטע צוויי שורות,

זי איז מותר אין זיינע קרובים זי מעג חתונה האבן צו זיין טאטן? צו זיין טאטן? ניין, זי איז דאך זיין כלתו, נאר מען רעדט אנדערע קרובים. ולא פסלה מן הכהונה. שטענדיג איז דאך דער דין ווען מען גיט א פרוי חליצה ווערט זי גע'פסל'ט פון כהונה, אבער דא א אז מען האט די חליצה נישט געדארפן האבן, איז דאך די חליצה גלייך ווי ס'איז נישט געוועזן קיין חליצה, האט מען נישט גע'פסל'ט פון כהונה. ווי איז אבער אין הוולד של קיימא אז די קינד איז געווען א נפל, איז דעמאלט זאגן מיר הוא אסור בקרובותיה, ער איז אסור אין אירע קרובים, והיא אסורה בקרוביו און ער און זי איז אסור אין זיין קרובים, ופסלה מן הכהונה און ער האט איר גע'פסל'ט פון כהונה. נאך א דין שטייט אין דער משנה, הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת וילדה, איינער האט מייבם געווען די יבמה, נאכער ווייזט זיך ארויס זי איז מעוברת און זי האט געבוירן, איז דער דין אזוי, בזמן שהוולד של קיימא יוציא, ער מוז איר גט'ן. פאקטיש טאר ער נישט וואוינען מיט איר אפילו איידער די קינד ווערט געבוירן, אין דעם מאמענט וואס מען ווערט געוואויר אז ס'איז מעוברת איז דאך שוין אסור. און וחייבין בקרבן, ער און זי איז מחויב א קרבן, ווייל זי איז דאך נישט געווען זקוק ליבום, ווען איז מען זקוק ליבום? דווקא ווען ס'איז נישט דא קיין קינדער, אבער דא אז זי איז געווען מעוברת איז זי נישט זקוק ליבום, איז דאך איז אן אשת אח שלא במקום מצוה, און דער איסור פון די עריות איז נישט בלויז אויף אים, אויף איר איז עס אויכעט. ואם אין וולד של קיימא, אז די וולד איז נישט של קיימא, איז דער דין אז די קינד איז א נפל, יקיים, מעג ער מיט איר וואוינען. ווי איז די יבמה? דארף ווארטן דריי חדשים. וועט מען וויסן צו ס'איז מעוברת צו נישט מעוברת. זי האט נישט געווארט קיין דריי חדשים, זי האט נאר געווארט צוויי חדשים, און מ'האט איר מייבם געווען. איז דאך דא נאך דא א גרויסער ספק, אפשר איז דאס בן ט'. זי האט געווארט צוויי חדשים און זי האט געבוירן זיבן חדשים ארום, קען דאך זיין אז ס'איז בן תשעה לראשון.

פארוואס איז עס בן ט' לראשון איז עס כשר און בן ז' לאחרון איז עס כשר? זעט איר ביי די לעצטע משנה פון פריערדיגן פרק דארטן איז אנדערש, דארטן אויב ס'איז א ספק בן תשעה לראשון ווען דארטן ביי החליפו נשותיהם דארטן איז טאקע דא א חשש צו ס'איז ממזר צו ס'איז כשר, אבער דא איז נישט דא די שאלה, די קינד איז זיכער א כשר'ע, נאר די שאלה איז נאר צו דא איז דא די מצוה פון יבום צו נישט. דעריבער וחייבים באשם תלוי, אז שטענדיג אז מען טוט אזא אן עבירה בספק עבירה, וואס אויב מען האט זיכער געטאן די עבירה בשוגג ברענגט מען א קרבן חטאת, און מכח ספק ברענגט מען א אשם תלוי. רש"י, פרק החולץ, הוא מותר בקרובותיה דלאו חליצה היא, ס'איז נישט קיין חליצה, דלא בעיא, זי האט דאך נישט געדארפט קיין חליצה.

גמרא, איתמר, מיר האבן געלערנט, החולץ למעוברת, ער האט געגעבן חליצה די יבמה ווען ס'איז געווען מעוברת, והפילה, זי האט מפיל געווען. תוספות, דער אייבערשטער תוספות שטעלט זיך א חילוק די דיוק פון לשון.

איז תוספות מסביר מ'האט נישט געטארט געבן חליצה מ'האט געגעבן חליצה, איז תוספות מסביר אז כאטש די משנה דערציילט מיר א חידוש אז החולץ ליבמתו ס'נישט געווען קענטיג אז זי איז מעוברת איז לכאורה דוכט זיך דאך די מענטשן אז די חליצה איז א גוטע חליצה. דאך אויב בזמן שהולד של קיימא איז זאגן מיר אז ס'האט נישט גע'פסל'ט. און די משנה דערציילט מיר א חידוש למעוברת, אפילו ס'געווען הוכר עוברה, נאר אויב זי האט שפעטער מפיל געווען איז די חליצה א גוטע חליצה. איז איתמר החולץ למעוברת והפילה. רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, ווייל עס ווייזט זיך דאך שפעטער ארויס אז עס איז נישט דא קיין קינדער, אינה צריכה חליצה מן האחין, דארף זי נישט האבן קיין חליצה מן האחין, פון די ברידער, די חליצה איז א גוטע חליצה. ריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט, צריכה חליצה מן האחין, זי דארף האבן חליצה פון די ברידער, און ווי וועט זיין ס'איז נישטא קיין אנדערע ברידער נאר ער אליין איז דא, דארף זי נישט האבן קיין חליצה? וואס איז די טייטש צריכה חליצה מן האחים? די תוספות טייטשט דעם טייטש צריכה חליצה מן האחין, ער מיינט צו זאגן, אז מן האחים שמת פון די ברידער פון דעם וואס איז געשטארבן ווייל ער ווייל ריש לקיש לערנט אז די חליצה איז גארנישט נישט געווען קיין חליצה איז דאך נאך דא די זיקה צו יעדעם אפילו צו דעם חלוץ איז די גמרא יעצט מפורש רבי יוחנן אמר אינה חליצה אינה צריכה חליצה מן האחים רבי יוחנן זאגט זי דארף נישט האבן קיין חליצה פון די ברידער. ווייל ער לערנט חליצת מעוברת שמה חליצה, די חליצה פון א מעוברת איז אויב זי האט שפעטער מפיל געווען הייסט עס חליצה, ווייל עס ווערט איגלאי מילתא למפרע אז זי האט געדארפט האבן חליצה, און די זעלבע זאך איז ביאת מעוברת שמה ביאה, מיר וועלן ווייטער זען לגבי וואס ס'איז נוגע.

האט ער מייבם געווען ווען זי איז געווען מעוברת, לויט ר' יוחנן האט ער שוין מקיים געווען די מצוה פון יבום, מ'רעדט דאך זי האט שפעטער מפיל געווען, איז אויב ער וויל איר גט'ן, מיט וואס דארף מען איר גט'ן? מיט א גט. אבער ריש לקיש, וואס ריש לקיש לערנט ביאת מעוברת לא שמה ביאה, האט ער דאך נאכנישט מקיים געווען די מצוה. פון יבום, דעריבער איז די ליגט יעצט אויף אים די חיוב ער זאל מקיים זיין די מצוה פון יבום. פרעגט די גמרא במאי קמיפלגי, אין וועלכע, וואס איז דער טעם פון זייער מחלוקת, זאגט די גמרא איבעית אימא קרא, דו ווילסט וועל איך דיר זאגן זיי קריגן זיך פשט אין פסוק, רבי יוחנן מיט ריש לקיש'ן וואס זיי קריגן זיך צי חליצת מעוברת שמה חליצה קריגן זיך אין א פסוק ואיבעית אימא דו ווילסט וועל איך דיר זאגן סברה זיי קריגן זיך אין א סברה איבעית אימא סברה דו ווילסט וועל איך דיר זאגן זיי קריגן זיך אין א סברה. רבי יוחנן סבר, רבי יוחנן האלט, אם יבא אליהו ויאמר, אויב אליהו זאל קומען יעצט ווען זי איז מעוברת און ער וועט זאגן, דהא דאיעברא, אז די פרוי, די יבמה וואס איז יעצט מעוברת, מפולי מפלה, וועט מפיל זיין. מי לאו בת חליצה ויבום היא, איז זי דען נישט קיין בת חליצה ויבם? אויב איך ווייס יעצט אז די קינד איז נישט קיין ולד של קיימא, איז דאך שוין אווער. דעריבער השתא נמי, שפעטער אז איך ווער געוואויר אז ס'איז נישט געווען קיין בר קיימא, תיגלי מילתא למפרע, איז איגלאי מילתא למפרע אז פריער איז אויך געווען א פרוי וואס עומדת ליבום. ריש לקיש אמר, און ריש לקיש זאגט, תגלי מילתא למפרע לא אמרינן, זאגן א השתא נמי איגלאי מילתא למפרע, דאס זאג איך נישט. לכאורה וואס איז זייער מחלוקת? לכאורה איז דאך דאס גלייך צו דעם דין פון ברירה, און אין ברירה איז דאך דא א מחלוקת פון תנאים, וואס האט מען געלערנט דעם דין פון ברירה? אז אויב איינער ווייסט נישט ווי דער חכם וועט קומען, צי ער וועט קומען מן המזרח צי ער וועט קומען מן המערב, וויל ער לייגן צוויי עירובין, איינס אויף מזרח און איינס אויף מערב, און ער זאגט, אם יבא חכם מן המזרח, עירובי למזרח, אם יבא החכם מן המערב, עירובי למערב, און שפעטער קומט צו גיין דער חכם אין שבת, איז אויב איך לערן אין ברירה, האט דער עירוב נישט קונה געווען, ווייל דאס וואס שפעטער. האב איך א באווייז דאס איז נישט גוט אויף פריער איז אין דעם דין פון ברירה איז דאך דא א מחלוקת פון תנאים אויב אזוי וואזשע קריגן זיך דא אמוראים אין דעם דין צו איך זאג איגלאי מילתא למפרע און די גמרא האט געדארפט זאגן פלעין זיי קריגן זיך צו יש ברירה וואס טייטש מען יש ברירה א זאך וואס יעצט ווייס איך נישט און שפעטער ווערט עס מבורר זאג מיר יש ברירה ס'גלייך ווי פריער האב איך נאכגעזוכט אין דער זאך, ס'דא א גרויסער חילוק. דער חילוק איז אזוי. ס'דא א גרויסער חילוק, הער צו, דארטן ביי דעם עירוב, ווען איז דער זמן פון קניית העירוב? נאר בין השמשות. יעצט איז נישט נוגע ווי דער חכם קומט, דארט גייט עס אריין אין דעם דין צו יש ברירה צו אין ברירה. דא אבער דער דין צו ס'איז דא קינדער צו ס'איז נישטא קיין קינדער איז מיר געווען נוגע נאר פריער, יעצט איז מיר דאס נישט נוגע, יעצט איז דאך מיר אויך נוגע. איז אויב אויף יעצט אויך זאגסטו דאך אז ס'הייסט ס'האט נישט קיין קינדער, איז די זעלבע זאך וואס דו זאגסט יעצט, זאגסטו אויף פריער אויכעט, דארט נאר לגבי דעם דין יש ברירה, איז מיר יעצט די זאך גארנישט ניט נוגע, זיי שטעלן זיך אויך אויף יאוש שלא מדעת שטעלט מען זיך אויך לכאורה זאל עס האבן דעם זעלבן דין פון איגלאי מילתא למפרע. אין דער סברא קריגט זיך רבי יוחנן מיט ריש לקיש'ן ואיבעית אימא, דו ווילסט וועל איך דיר זאגן קרא, אז מ'קריגט זיך פשט אין פסוק.

כאטש עס שטייט בן אין לו, אבער דער עיקר איז דאך להקים שם לא ימחה, און דא אויך אז ס'איז דא א קינד איז דאך עס נישט חל. וריש לקיש סבר, און ריש לקיש האלט ובן אין לו עיין עליו, ווי איינער זאגט זוך נאך אפילו ס'איז נישט דא קיין בן, נאר אויב ווי מ'זאגט זי איז מעוברת איז אויך האט זי אויך נישט קיין דין פון קיין חליצה און קיין דין פון יב. נאך איתיביה רבי יוחנן וריש לקיש, רבי יוחנן האט געפרעגט א קשיא ריש לקיש'ן פון אונזער משנה, ביי אונז אין דער משנה שטייט החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת, שטייט אין דער משנה אין הולד של קיימא אז די קינד איז געווען א נפל, הוא אסור בקרובותיה, ער טאר נישט חתונה האבן מיט אירע קרובים, והיא און די די פרוי וואס האט באקומען חליצה אסורה בקרוביו, ופסלה און האט איר גע'פסל'ט מן הכהונה, נו ווען האט ער געגעבן איר חליצה ווען זי איז געווען מעוברת, זאגן מיר אז די חליצה האט אפגעטאן, ס'האט איר גע'פסל'ט פון כהונה און ס'האט גע'אסר'ט די קרובים,

י. ס'וואלט גארנישט נישט געוועזן. גיט א קוק, ווען די ולד איז א ולד של קיימא, זאגן מיר דעמאלטס האט גע'פסל'ט פון כהונה? ניין! פארוואס האט נישט גע'פסל'ט? ווייל די חליצה איז נישט קיין חליצה. דארף דאך אויסקומען לויט דיר די זעלבע זאך, אז אין הולד של קיימא זאגסטו דאך אז די חליצה איז נישט קיין חליצה זאל עס נישט פסל'ען. אמר ליה האט ער אים גענטפערט מדרבנן ולחומרא בעלמא, דאס וואס האט גע'פסל'ט דאס איז נאר א דין מדרבנן, ווייל די רבנן האבן מחמיר געווען טאמער וועט מען קומען זאגן אז חלוצה לכהונה איז מותר. איך האב געזען ר' עקיבא איגר משניות איז דארטן דא תוספות ר' עקיבא איגר ברענגט ער אראפ דעם ריטבא וואס דער ריטבא לערנט איין די סברה פון די מחלוקת פון רבי יוחנן מיט ריש לקיש'ן אז איגלאי מילתא למפרע האלטן ביידע סיי רבי יוחנן סיי ריש לקיש

אז בשעת חליצה איז די ולד געווען א בר קיימא, נאר עס איז געקומען שפעטער א צווייטע סיבה וואס די סיבה האט געברענגט זאל נפל זיין דעריבער, ווען יעצט און פריער איז די זעלבע מצב קען איך זאגן איגלאי מילתא, אבער דא קען איך נישט זאגן. אויב אזוי וואס איז דא די פשט אין גמרא אמאי פסלה מן הכהונה?

פון דער זעלבער זאך איתיביה ריש לקיש לרבי יוחנן, ריש לקיש האט געפרעגט א קשיא רבי יוחנן, דו רבי יוחנן זאגסט אז חליצת מעוברת שמה חליצה, און די ברידער מען דארף איר נישט געבן קיין אנדער חליצה, אין די משנה האט מען געלערנט אז אויב מען גיט חליצה די יבמה ווען ס'איז מעוברת, נאכער האט זי. מפיל געווען, שטייט אין הולד של קיימא, הוא אסור בקרובותיה, ער איז אסור אין אירע קרובים, והיא אסורה בקרוביו, און זי איז אסור אין זיינע קרובים, ופסלה און ער האט איר גע'פסל'ט מן הכהונה, פון דער כהונה. בשלמא לדידי לויט מיר ריש לקיש, דאמינא וואס איך זאג, חליצת מעוברת לא שמה חליצה, אז ס'איז נישט קיין גוטע חליצה, היינו וועט זיין גוט, דקתני וואס שטייט אין דער משנה פסלה מן הכהונה איז גוט לחומרא, ווייל מ'איז מחמיר, ווי מיר האבן פריער דערמאנט, טאמער וועט מען קומען מתיר זיין חלוצה לכהונה, ווען מ'ווייסט נישט אז זי איז געווען מעוברת, ולא קתני, און אט טוט מען נישט לערנען אינה צריכה חליצה מן האחין, אין דער משנה שטייט נישט

וועל איך שוין פון דעם וויסן ביידע זאכן, אי אינה צריכה חליצה, און כ'וועל שוין וויסן אסורה בקרוביו און פסלה מן הכהונה, ס'עט דאך זיין בקיצור החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת, און בזמן אז די ולד איז נישט של קיימא אינה צריכה חליצה מן האחין, ווייס איך שוין אלעס. דארף מען ניט שטיין הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו און פסלה מן הכהונה. אמר ליה, האט אים רבי יוחנן גענטפערט, אין הכי נמי, דו ביסט גערעכט מיט דיין סברה, ואיידי דתנא רישא לא פסלה, ווייל עס שטייט אין די רישא לא פסלה, און די רישא דארט וואס איז מנאך אין די רישא ביי וואס רעדט זיך אין די רישא בזמן שהולד של קיימא שטייט דאך דארט מוז דאך מען שטיין לא פסלה דארט קען נישט שטיין די זאך פון חליצה ווייל דארטן שטייט לא פסלה תנא סיפא פסלה שטייט מען אויך אין די סיפא מיט דעם לשון פסלה. איתיביה ר' יוחנן לריש לקיש. ר' יוחנן האט געפרעגט א קשיא ריש לקיש פון דעם דין פון די סיפא, וואס שטייט אין די סיפא הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת, ער האט גענומען די יבמה און זי איז מעוברת, איז אין הולד של קיימא, אז די ולד איז נישט של קיימא יקיים, מעג ער איר האלטן די יבמה. לערן איך יעצט פשט אין די ווארט יקיים אז די טייטש איז, ער וויל מעג מען האלטן, און ער וויל קען מען א גט געבן. בשלמא לדידי לויט מיר נאך דאמינא וואס איך לערן, חליצת מעוברת שמה חליצה וביאת מעוברת שמה ביאה, קומט דאך אויס אז שפעטער אז ס'האט זיך ארויסגעוויזן אז די ולד איז ניט של קיימא, איז דאך די פריעדיגע ביאה געווען ביאת יבום, האט ער קונה געווען די יבמה, משום הכי דעריבער קתני שטייט יקיים, ער דארף נישט זאגן אז ער זאל נאכאמאל קונה זיין נאכאמאל קומען אויף איר, ער זאל מקיים זיין די מצוה פון יבום. ניין, ער האט דאך שוין מקיים געווען די מצוה פון יבום פריער. אלא, דאס איז זייער גוט לויט מיר נאך וואס איך לערן, ביאת מעוברת שמה ביאה. אלא לדידך דאמרת, אבער לויט דיר נאך וואס דו זאגסט, חליצת מעוברת לא שמה חליצה. און די זעלבע זאך איז ביאת מעוברת לא שמה ביאה, האט ער דאך נאך נישט מקיים געווען די מצוה פון יבום, יחזור ויבעול ויקיים מיבעי ליה דארף דאך שטיין אז ס'איז א חיוב אויף אים אז ער זאל יעצט גיין מקיים זיין די מצוה פון יבם. זאגט די גמרא ריש לקיש וועט אים ענטפערן, מאי יקיים מיינט מען טאקע יקיים יחזור ויבעול ויקיים דלא סגי, זי ווערט נישט געפאטערט נאך בלא ביאה נאכדעם זי האט מפיל געווען, א גט קען ער נישט געבן ווייל זי איז דאך נאך א יבמה. יעצט חליצה קען ער נישט געבן ווייל פריער האט ער דאך געוועזן בא עליה, און נאר דא איין עצה, וועלכע עצה איז דא? אז ער זאל יעצט יעצט מקיים זיין די מצוה פון יבום. איכא דאמרי, אנדערע זאגן נישט אזוי ווי איך האב פריער געלערנט אז פון דער סיפא הכונס את יבמתו, פרעגט די קשיא רבי יוחנן צו ריש לקיש'ן נאר פארקערט.

אן דעם קען נישט זיין, בלא ביאה קען זי נישט ווערן געפטר'ט נאכדעם זי האט מפיל געווען, ווייל אויב ער וועט נישט קומען יעצט אויף איר, קען ער איר נישט געבן קיין חליצה, און ער קען איר אויכעט נישט געבן קיין גט. אלא לדידך, לויט דיר נאך וואס דו לערנסט, ביאת מעוברת, שמה ביאה, האט ער דאך שוין מקיים געווען די מצוה פון יבום. רצה יוציא רצה יקיים מיבעי ליה, דארף שטיין רצה יוציא, אז ער וויל גייט ער מיט א גט, רצה יקיים, איז לשון יוציא מיינט מען מיט א גט, ווייל ער נישט מיט דארף שטיין מיט חליצה. יקיים אליין מיינט אויך נישט, יקיים איז טייטש ער וויל קען ער האלטן, ער וויל קען ער נישט. זאגט די גמרא, עכפ יעצט נעם איך אן די סברא יקיים איז די טייטש ער מוז, ריש לקיש ענטפערט אין הכי נמי.

הכונס את יבמתו, איינער האט גענומען די יבמה ונמצאת מעוברת און זי איז מעוברת, הרי זו לא תנשא צרתה, זי אליין טאר דאך זיכער נישט חתונה האבן, און נישט בלויז זי טאר נישט חתונה האבן, זי טאר נישט צו דער מאן איז אויכעט אסור, צו דעם יבם וואס האט איר מייבם געווען, נאר די צרה איז אויכעט אסור. שמא יהא ולד בן קיימא, הערט, טאמער וועט די ולד זיין א בן קיימא, דעריבער טאר זי נישט חתונה האבן לשוק, אדרבה כי הוה הולד בן קיימא, אויב די ולד איז א בן קיימא, איז דאך דער דין פארקערט, מיפטרא צרתה, איז דאך נישט אינגאנצן זקוק ליבום,

דארפן זיי זיך נישט זקוק ליבום, איז עס נישט קיין ולד של קיימא, איז דאך דעמאלט די ביאה פון דער אנדערער געווען ביאת מעוברת שמה ביאה, איז דאך די צרה געווארן געפטר'ט. אמר אביי, האט אביי געזאגט, נישט אזוי ווי איך האב פריער געלערנט אז רבי יוחנן און ריש לקיש'ן קריגן זיך ביי צוויי זאכן,

אויב אזוי, דאס וואס מ'האט פריער געלערנט אין גמרא, עשה ב ר' יוחנן לריש לקיש, ר' יוחנן האט געפרעגט ריש לקיש'ן פון דער סיפא הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת, צי ריש לקיש האט געפרעגט א קשיא ר' יוחנן פון דארטן, מוז מען דאך זאגן לא היו דברים מעולם, כאטש עס שטייט אין גמרא עשה ב ר' יוחנן לריש לקיש, כאטש עס שטייט איתיביה ריש לקיש לר' יוחנן, אז מ'האט נישט געפרעגט די קשיות, נאר די טייטש איז אזוי, רבי יוחנן האט געקאנט פרעגן ריש לקיש'ן, אזוי זאגט תוספות, גיט א קוק פאר דעם לעצטן, כולי עלמא לא פליגי, והא דקאמר לעיל איתיביה הכונס יבמתו, לא היו דברים מעולם, ווייל יעצט איז דאך ביי ביאת יבמה, ביאת מעוברת, איז דאך נישט דא קיין שום מחלוקת, וכהאי גוונא איכא פרק המפלת, גבי פניו מוסמסים ובכמה דוכתי.

און ריש לקיש סבר, ריש לקיש האלט אזוי ווי דו זאגסט דאך ביאת מעוברת לא שמה ביאה איז די זעלבע זאך ווי חליצת מעוברת לא שמה חליצה. אמר ליה רבא, האט רבא געפרעגט אביי מה נפשך איך קען נישט זאגן אז די פרוי יבום קען נישט זיין אין איר, און חליצה קאָן יאָ זײַן ניין, ממה נפֿשך, אי ביאת מעוברת שמה ביאה. אויב רב יוחנן כ'לערן ביאת מעוברת שמה ביאה, לערן איך חליצת מעוברת שמה חליצה. ואי ביאת מעוברת לא שמה ביאה, איז זי דאָך נישט זקוק ליבום. איז די זעלבע זאַך חליצת מעוברת נמי לא שמה חליצה. פֿאַר וואָס? דהא קיימא לן, מיר ווייסן דאָך דכל העולה ליבום. דעמאָלט ווען זי איז עולה ליבום, אי אַ ביאה טוט פּטרן, עולה לחליצה. קאָן מען אַ געבן חליצה? ווייל אין פּסוק שטייט אַזוי, אם לא יחפוץ האיש לקחת יבמתו, שטייט דעמאָלט ועלתה יבמתו השערה, מען זאָל געבן חליצה. ווייזט אויס אַז דער נישט מייבם זיין איז אָפּהענגיק אין וועלכן, אין דעם אם לא יחפוץ. אָבער אויב ער וויל. קאן ער מייבם זיין וכל שאין עולה ליבום אינו עולה לחליצה, ממילא קאן איך נישט זאגן די סברא וואס אביי זאגט, אלא אמר רבא, האט רבא געזאגט הכי קאמר, איך לערן אזוי, איך וועל נישט מאכן קיין גרייז אין דער ברייתא, פריער האב איך דאך צוגעלערנט אין דער ברייתא, ס'איז געשטאנען אין דער ברייתא, שמא טאמער.

הרי זה לא תנשא צרתה, די צרה זאל נישט חתונה האבן, פארוואס? שמא יהא ולד בן קיימא, טאמער די ולד איז א בן קיימא, און אויב די ולד איז א בן קיימא, איז דאך דעמאלט זיכער א ביאת מעוברת לא שמה ביאה, איי וועסטו מיר פרעגן, אויב איז דאס א ולד של קיימא, איז עס דאך נישט זקוק ליבום, ניין? אויב דער ולד איז נישט בן קיימא איז דאך ביאת מעוברת לא שמה ביאה וחליצת מעוברת לא שמה חליצה והולד אינו פוטר, דער ולד פטר'ט נישט עד שיצא לאויר העולם, דעריבער כל זמן דער ולד איז נישט געווארן געבוירן קען זי נישט חתונה האבן. צוויי זאכן, ביאת מעוברת לערן איך שמה ביאה, ווען איז דאס גערעדט געווארן, אויב אינו ולד של קיימא, אבער דארטן וואו די ולד איז של קיימא איז ר' יוחנן אויך מודה אז ביאת מעוברת לא שמה ביאה איי פרעגסטו דעמאלט זאל פטר'ן די קינד, די קינד וועט ערשט פטר'ן ווען עס ווערט געבוירן, און כל זמן די קינד ווערט געבוירן קען די צרה נישט חתונה האבן.